זאגט די הייליגע גמרא, ווי האלט מען? אונז האלט מען דף מ ח עמוד א', שטימט? מ ח עמוד א, זאגט די הייליגע גמרא, ביי די צוויי פינטלעך, אונז האבן געענדיגט נעכטן די מעשה מיט אביי ורבא זענען שוין געווען גרויסע בעלי השגה ווען זיי זענען נאך געווען קליינע קינדער, און יעצט גייען מיר ווייטער מיט נייע הלכות. זאגט די גמרא אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב נאכגעזאגט א הלכה פון רב אז תשעה אכלו דגן. אויב נײַן מענטשן האָבן געגעסן. אויב נײַן מענטשן האָבן געגעסן דגן, זיי האָבן געגעסן אחד מחמשת מיני דגן, און זיי זענען מחויב געוואָרן בברכת הזימון, און ואחד אכל ירק, און איי, עס קומט דאָ צו איינער וואָס ער האָט נאָר געגעסן גרינס, און ער האָט נאָר געגעסן א ש א האדמה, אָבער נישט. מחמשת מיני דגן איז מצטרפין קען מען אים יא מצרף זיין לזימון און מ'קען דא מאכן אלוקינו אין די אין די ראשונים איז דא א גרויס מחלוקת צי די הלכה איז געזאגט געווארן דווקא טאקע לגבי אלוקינו אז ווען כ'האב ניין און איך דארף א צענטן דעמאלטס איז גענוג ירק אדער פון תוס' זעהט אויס אז אפילו אז אפילו ווען ס'איז שנים וואס האבן געגעסן און איך וויל פשוט שאפן דעם דין זימון אין אנדערע ווערטער די שאלה איז צו איך דארף שוין האבן דא דעם דין זימון בעצם. מצד די אוכלי פת און נאר פאר די אלוקינו העלפט מיך די ירק משלים זיין אדער איך קען שאפן א דין זימון אפילו ווען נאר צוויי האבן געגעסן און כ'האב דא איינער וואס עסט ירק תוס' איז מצדד אז אפילו ס'ארבעט אפילו ביי אפילו ווען ס'איז צוויי און די וואס האט געגעסן ירק איז א דריטע קען מען אים אויך מצרף זיין. די גמרא ווייטער, אמר רבי זירא, בעאי מיניה מרב יודא, איך, רבי זירא, האט געפרעגט פון רב יודא, שמונה מאי, וואס זאגט רב, רב זאגט כ'האב נײַן, נאר איינער פעלט מיר, קען איך מצרף זיין דעם אוכל ירק, אונז האבן שוין נעכטן געהאט אז ווען איך האב נײַן איז שוין דער צענטער, איך קען מצרף זיין די גמרא געהאט צדדים איך קען מצרף זיין א עבד א הוה אמינא איך קען אפילו מצרף זיין א ארון ס'איז שוין ניין זעהט שוין אויס ווי צען די גמרא שאלה איז יעצט צו איך קען עס אויסברייטערן איז וויל אז ווילאנג איך האב רוב איך האב אכט למשל קען איך נעמען די אנדערע צוויי וואס האבן געגעסן ירק און מאכן אלוקינו שמונה מאי שבעה מאי. אמר ליה האט ר' יהודה געענטפערט פאר רבי זירא לא שנא, ס'מאכט נישט קיין נפקא מינה, איז ווילאנג איך האב זיבן אזוי ווערט געפסקנט שולחן ערוך אז ווילאנג איך האב זיבן קען איך נעמען נאך דריי וואס האבן געגעסן ירק און מאכן א א מאכן אלוקינו פרעג זאגט די גמרא ווייטער אז ששה ודאי לא מיבעיא לי זאגט רבי זירא אז איך האב אפגעשטעלט מיינע בעיא ביי זיבן וואס טוט זיך ביי זעקס זעקס איז דאך אויך א רוב. אבער שישה ודאי לא מיבעיא לי, דאס איז איין גרסה, אדער שישה וויי לא מיבעיא לי, איז דא א גרסה דא אז א שאד כ'האב נישט געפרעגט אויף שישה אויך, ווייל די סברא דארף זיין די זעלבע אז, אדער ס'דא א צד אז די סברא זאל זיין די זעלבע אז ווילאנג כ'האב רוב, זעקס איז דאך אויך רוב פון צען, איז די גמרא שמועסט עס יעצט אויס, אמר ליה רבי ירמיה, טא רבי ירמיה האט געזאגט פאר רבי זירא אז דארפסט דיך נישט ערגבערן פארוואס האסט נישט געפרעגט אויף שישה, ווייל שפיר עבדת דלא איבעיא לך, זייער גוט האסט נישט געפרעגט, אויף זעקס, ווייל התם טעמא מאי, ווען איך רעד פון זיבן און אכט און ניין, וואס איז די טעם פארוואס איך זאג דיר אז ס'איז גענוג און כ'דארף נישט האבן ממש צען אוכלי פת משום דאיכא רובא איך האב רוב און רובא ככולו קוק איך שוין אן די ציבור אידן קוק איך שוין אן ווי רוב האבן געגעסן פת הכא נמי איכא רובא ביי זעקס איז אויך מילא וואס דארפסטו האסט געפרעגט אויף זיבן האסט געפרעגט אויף אכט ביי ניין ווייסטו וואס די הלכה איז וואס פארשטייסט? אין אנדערע ווערטער, אויב די צ, אויב האב איך דא, מיין איבעיא איז צו רוב איז מיר גענוג, יא? אזוי פארשטייט, אזוי פארשטייט דא רבי ירמיה, און די רגע מיין שאלה איז אויב רוב איז מיר גענוג, איז, איז דאך די זעלבע שאלה נוגע אויך ביי זעקס, וואו ס'איז רוב, זאגט אבער די גמרא אז רבי זירא אליין וואס אים האט גע'ערגבערט פארוואס ער פרעגט נישט אויף שישה, לויט איין איין גרסה אז ער האט געזאגט וויי אדער ער איז געווען קאנווינסט אז אויף שישה האט ער נישט וואס צו פרעגן, לויט די גרסה פון ודאי לא מיבעיא לי איז ווייל ער האט געלערנט א סברא רובא דמינכר בעינן און איך דארף האבן, דאס איז זיכער האט ער פארשטאנען אז סתם א רוב איז נישט גענוג, איך דארף האבן א רובא דמינכר, איך דארף האבן אביסל מער ווי א געווענליכע רוב, און דער רבינו יונה רופט עס צוויי דריטל, ממילא ביי זיבן און ביי אכט ווערט אים א שאלה צו ס'עט ארבעטן, אבער ביי זעקס וואס איז סתם א טרוקענע רוב דארט איז אים בכלל נישט קיין שאלה און ער ווייסט זיכער אז מ'קען נישט אויב האב איך נאר זעקס, און די אנדערע פיר האבן געגעסן ירק, די אנדערע פיר האבן געגעסן ירק, דארט האב איך בכלל נישט קיין שאלה, און אזוי איז די הלכה. זאגט די גמרא, זייער אן אינטערעסאנטע היסטארישע מעשה. ינאי מלכא ומלכתא כריכו ריפתא, די באקאנטע ינאי המלך מיט זיין מיט זיין מיט זיין מלכה האבן געגעסן ברויט בהדי הדדי, ומדקטל להו לרבנן, ווייל ער האט געהאט אויסגעהארגעט אלע תלמידי חכמים, לא הוה ליה איניש לברוכי, נישט געהאט ווער ס'זאל אים פאראויס בענטשן, שוין. זאגסט אז ער האט נישט געקענט ברכת המזון באט אזוי גייט די מעשה. אה און ער האט דאך נישט געגעסן אליין אויך נישט, די גמרא גייט זאגן ס'איז געווען וחבריו, געווארפן א גרויסן פארטי און ס'איז נישט געווען, צווישן אלע פארזאמלטע איז נישט געווען ווער זאל אים קענען פארבענטשן. וואס איז די מעשה דא מיט ינאי? זאגט רש"י אז ינאי איז געווען פון מלכות בית חשמונאי און ער איז געווען קעניג און די מלכי ישראל האבן געוואלט פסל'ען זיין יחוס צו כהונה און ער איז געווען ברוגז איז ער געגאנגען האט אויסגעהארגעט געהארגעט. ער האט אויסגעהארגעט אלע תלמידי חכמים, איין תלמיד חכם איז געבליבן לעבן וואס דאס איז געווען שמעון בן שטח. שמעון בן שטח איז געווען זיין שוואגער, ער איז געווען די ברודער פון זיין ווייב, איז געגאנגען די מלכה די קעניגן און ער האט אים באהאלטן פון איר מאן אז איר ברודער זאל מען נישט טשעפען. אמר לה לדביתהו האט ינאי מלכא געזאגט פאר זיין ווייב, מאן יהיב לן גברא דמברך לן, ווער קען מיך דא ברענגען עפעס א איד א תלמיד חכם, וואס זאל קענען בענטשן על הכוס, ער זאל קענען פארבענטשן פאר אונז, אז אונז זאלמער דא קענען מאכן א ברכת המזון. אמרה ליה, האט זי אים געזאגט אשתבע לי, שווער מיך דאי מייתינא לך גברא, אז איך וועל דיר ברענגען א תלמיד חכם, דו וועסט געוואר ווערן אז ס'איז דא דא נאך א תלמיד חכם, און דלא מצערת ליה, דו גייסט אים נישט. טשעפענען. אויב איך וועל דיר דא אויפדעקן דעם סוד אז איך האב געלאזט לעבן שמעון בן שטח וועסטו דאך אים אויך וועלן הרג'ענען, זאג מיר צו אז דו גייסט אים נישט טשעפענען ברענג איך דיר אשתבע לה האט ער געשוואוירן, אייתיתיה לשמעון בן שטח אחוה האט זי געברענגט איר ברודער שמעון בן שטח פארציילט די גמרא אז ינאי האט געוואלט ווייזן פאר זיין פאר זיין קעניגן אז ער איז אים מקרב אז ער טשעפעט אים נישט און ער ער נעמט זיך אן פאר תלמידי חכמים אותביה בין דידיה לדידה האט ער געזעצט שמעון בן שטח צווישן אים און זיין ווייב און זיין קעניגן אמר ליה האט ער זיך אנגערופן חזית כמה יקרא עבדינא לך קוק וויפיל כבוד איך געב דיר שמעון בן שטח ער האט דאך געהארגעט אלע חכמים ער האט געוואלט נעמען קרעדיט אז ער איז נאך דער וואס איז מכבד תלמידי חכמים. שמעון בן שטח האט זיך נישט געלאזט, אמר ליה האט ער אים געזאגט לאו את קא מוקרת לי, נישט דו ביסט דער וואס געבט מיר כבוד, אלא אורייתא דמוקרא לי, די תורה וואס איך האב געלערנט דאס געבט מיר כבוד, דכתיב, שטייט א פסוק אין משלי, סלסלה, דער וואס שפיגלט זיך, דער וואס איז ממשמש אין די תורה, סלסל איז אלץ למשל סלסל בשערות, ווען א מענטש שפילט זיך מיט די מיט האר, איז א לשון פון סלסל, סלסלה, איינער וואס שפיגלט זיך אין די תורה, ער שפילט. זיך מיט די תורה, ער איז זיך ממשמש אין די תורה, איז תרוממך, דאס הייבט אויף א מענטש, תכבדך, וועם איז די תורה מכבד כי תחבקנה, איינער וואס האלזט ארום די תורה, מילא דו געסט מיר נישט די כבוד, די תורה וואס איך האב געלערנט דאס געבט מיר די כבוד. אמר לה, האט זיך ינאי אנגערופן, האט זיך ינאי אנגערופן צו זיין קעניגן, קא חזית, דו זעסט, דלא מקבל מרות, איך וויל אים שוין, איך וויל אים שוין געבן כבוד, איך וויל אים דא מכבד זיין ווי מ'דארף מכבד זיין א תלמיד חכם און ער געט עטיטוד, ער נעמט נישט אן, ער איז נישט מקבל מרות, ער נעמט נישט אן מיין כבוד. פארציילט די גמרא, יהבו ליה כסא לברוכי, מען האט אריינגעברענגט א כוס, א כוס יין, אז שמעון בן שטח זאל בענטשן דערויף. אמר, האט ער געזאגט, היכי אבריך, וויאזוי זאל איך בענטשן, ברוך שאכל ינאי וחביריו משלו, דער אייבערשטער איז געלויבט וואס ינאי און זיינע חברים האבן געגעסן פון די אייבערשטער'ס סעודה, כ'מיין, כ'קען דאך נישט זאגן שאכלנו משלו ובטובו חיינו ווייל איך האב נישט געגעסן. מילא, שמעון בן שטח האט דא געהאט א הלכה'דיגע פראבלעם וואס איז נובע פון וויאזוי די נוסח פון ברכת הזימון איז אויסגעשטעלט, אז הגם די עצם בענטשן האט ער נישט געהאט אזא פראבלעם ווייל ס'איז אלץ דא א דין ערבות און איין איד קען יוצא זיין א מצוה פאר א צווייטן איד, אבער מצד די נוסח פון מצוות זימון כ'קען דאך נישט זאגן ברוך שאכלנו, איז וואס זאל איך זאגן ברוך שאכל ינאי? איז שמעון בן שטח האט נישט געפרעגט קיין קשיות, גענומען דעם כוס וואס מ'האט אנגעגרייט פאר בענטשן, שתייה לההוא כסא, און האט עס געגעבן א טרינק אויס, איינמאל ער האט אויסגעטרינקן האט ער געהאלטן אז ס'איז שוין א חלק פון די סעודה, שתיה, אנטשולדיגט, שתיה הייסט אויך ווי אכילה, מילא קען מען. קען ער זיך שוין מצרף זיין, ס'הייסט שוין ווי ער האט אויך געגעסן, מען קען אים מצרף זיין דא אז ער זאל קענען בענטשן. פארציילט די גמרא טאקע יהבו ליה כסא אחרינא, מען האט אריינגעברענגט א צווייטע כוס יין ובריך און אויף דעם האט ער געבענטשט. אמר רב אבא בריה דרב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, יעצט די גמרא גייט זיך נעמען צו די הלכה'דיגע אספעקט פון די מעשה, אז שמעון בן שטח דעבד לגרמיה הוא דעבד, מארגן, ער האט עס געטון, לגרמיה הוא דעבד מיינט אז ס'איז א שיטה יחידאה, אז ער האט עס געטון אויף זיין אייגענע אחריות, אבער אין אדם מודה לו טייטשט רשי. אין אנדערע ווערטער, ס'איז דא אסאך הלכה'דיגע אימפליקעישאנס וואס מאכט די מעשה פראבלעמאטיש, און א כוס יין גייט אונז די גמרא טענה'ן איז נישט גענוג. פארוואס? די די דהכי אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן לעולם אינו מוציא את הרבים ידי חובתן עד שיאכל כזית דגן א מענטש דארף האבן געגעסן א כזית דגן און כדי צו קענען שמעון בן שטח דא איז דאך געקומען בענטשן על הכוס און ער האט דאך געוואלט מוציא זיין ידי רבים את חובתם ער האט דאך געהאט דא שמעון בן שטח איך מיין טשולדיגט, געהאט ינאי וחביריו, און כדי יוצא צו זיין דא א גאנצן ציבור, און מיט מצוות זימון און מיט מצוות ברכת המזון האט זיך געפאדערט ער זאל עסן, ער זאל עסן א כזית דגן. פרעגט די גמרא, מיתיבי רבן שמעון בן גמליאל אומר, עלה והסב עמהם, אז דעמאלס איז. כ'קען נישט, איך קען מיך נישט פארגינען אויסצולאזן די רשי, לאמיר אריינקוקן אין די רשי עד שיאכל כזית דגן, ס'איז איינע פון די יסודות'דיגסטע רשי'ס אין שס, וואס די עולם וועט מיך מכיר טוב זיין פשוט אים צו לערנען, זאגט רשי אזוי, עד שיאכל כזית דגן, איז ואם אוכל כזית דגן, מיהא מפיק, אז ווען א מענטש עסט א כזית דגן, אין אנדערע ווערטער אונזער שמעון בן שטח וואלט ער ווען נישט נאר געטרינקן א כוס יין, וואלט ער ווען אויך געגעסן א כזית דגן, אפילו א א אפשר אפילו א כזית קעיק, וואלט ער יא געקענט מוציא זיין דא מיט זימון, טענה'ט יעצט רש י אף על גב דכזית דגן שיעורא דרבנן הוא, כדאמר בפרק מי שמתו, אז כדי א מענטש זאל זיין מחיוב מיט בענטשן מדאורייתא דארף ער עסן כדי שביעה, און דא האט ער נאר געגעסן א כזית איז ער נאר מחיוב מדרבנן, מכיון דמחייב מדרבנן מחיוב בדבר קרינן ביה, רש י לאזט דא אראפ א באמבע באמבע חידוש, ומוציא רבים ידי חובתן אז אפילו ווען א מענטש איז מחיוב עפעס נאר מדרבנן הייסט ער מחיוב בדבר און ער קען מוציא זיין אפילו איינער וואס איז מחיוב מדאורייתא אין אנדערע ווערטער וואלט ינאי דא געגעסן אפילו נאר א כזית וואס זיין גאנצע חיוב בענטשן וואלט נישט ינאי שמעון בן שטח וואלט געגעסן א כזית זיין גאנצע חיוב בענטשן וואלט געווען מדרבנן וואלט געקענט יוצא זיין די סעודה פון ינאי וואס זיי האבן געגעסן כדי שביעה ווי מען עסט אין א קעניגס הויז דאס איז רש י'ס געוואלדיגע חידוש און רש י אליין טשעלענדזשט זיך רש י פרעגט ואם תאמר כדאמר בפרק מי ש מי יא ואם תאמר בקטן שהגיע לחינוך הא לא אמרינן הכי ווער ס'געדענקט אונז האבן געהאט אין די פריערדיגע פרק אז ווען ס'איז א קטן וואס איז הגיע לחינוך קען ער נאר יוצא זיין מוציא זיין איינער וואס איז מחיוב מדרבנן ווייל די יא, אבער וואלט יענער געווען מחיוב מדאורייתא וואלט איך אים נישט געקענט. דאס טענה'ט דא רש י אונז האבן דאך יעצט גענדיגט זאגן אז אז ער הייסט מחיוב בדבר, איינער וואס איז מחיוב מדרבנן הייסט יא מחיוב בדבר. זאגט רש י. ואם תאמר בקטן שהגיע לחינוך הא לא אמרינן הכי, ענפערט רש י ההוא אפילו מדרבנן לא מיחייב, דעליה דאבוה הוא דרמי לחנוכיה. רש י לאזט אראפ א באמבע, אז ווען מ'זאגט אז א קטן שהגיע לחינוך איז מחיוב מדרבנן הייסט נישט קיין עכטע חיוב, ווייל וואס הייסט ער איז מחיוב? א קטן נישט מחיוב אויף גארנישט, די זעלבע סיבה וואס ער איז נישט מחיוב מדאורייתא איז נישט מחיוב אויף דרבנן, האט נישט קיין שכל, נישט קיין נישט קיין בר דעת, נאר ס'איז א חיוב אויפן טאטן אז ער דארף אים מחנך זיין, ער דארף זען אז זיין זון זאל טון די מצוה, אבער ס'איז נישט קיין חיוב וואס איז ארויף אויפן קינד, אפילו נישט מדרבנן, ממילא הייסט ער בכלל נישט מחיוב בדבר, ממילא אוודאי קען ער נישט יוצא זיין. רש י ברענגט דא א בה ג, אבער אונז מיר גייען ווייטער. מיתיבי, צוריק אין די גמרא. שמעון גמליאל אומר, אונז האבן געלערנט א ברייתא, שמעון גמליאל אומר, עלה והסב עמהם, א מענטש האט זיך צוגעזעצט צו א. ציבור אידן וואס האבן געגעסן און ווייטער האבן מיר די שאלה פון די פרידיגע ראשונים צו מען רעדט דא דווקא ווען מ'האט צען אדער דאס גייט אויך אן אפילו ביי זימון ווען ער איז די דריטער איז די הלכה אפילו לא טבל עמהם אלא בציר ממש נאר גענומען דארט א לעק פון די דיפ ולא אכל עמהם אלא גרוגרת אחת און נאר געגעסן דארטן איין קליינעם פייג מצטרף טרף, ממילא וואס איז דיין פראבלעם דא מיט מיט שמעון בן שטח אז ער האט נאר געטרינקן א כוס יין? אונז האבן דאך קלאר א הלכה פון א ברייתא אז א מענטש דארף נישט עסן מער ווי איין גרוגרת, אין אנדערע ווערטער די זעלבע הלכה וואס רב האט געזאגט אנהייב פון די סוגיא אז ואחד אכל ירק איז מצטרף, ווען איינער עסט נאר א קליינע גרינס קען איך אים מצרף זיין, דאס איז דאך א בפירוש'ע ברייתא, און עס איז א בפירוש'ע ברייתא אז מען דארף נישט עסן מער ווי א לעק. פרעג, וואס דיין וואס דיין אישו מיט שמעון בן שטח וואס האט געטרונקען א כוס יין? ס'דאך נישט ערגער ווי א גרוגרת. זאגט די גמרא זייער פשוט, מצטרף איצטרופי איצטרופי מצטרף, וואס שטייט דא אז מען קען אים מצרף זיין אז ס'זאל קענען זאגן אלוקינו ווען נישט אז יענער איז בענטשט, אבער להוציא את הרבים ידי חובתן אז איך זאל זיין דער וואס בענטשט על הכוס און איך זאל יוצא זיין מיט מיין ברכת המזון יענעם איז עד שיאכל כזית דגן, דארף מען יא האבן געגעסן. זאגט די גמרא, אין אנדערע ווערטער די פראבלעם איז דא געווען מער אויף די אויף די ס'איז נישט אזוי ווייט צו שאפן די חיוב זימון, אז איך זאל קענען זאגן אלוקינו, וואס אויף דעם קען איך מיך נאך אן עצה געבן, אבער שמעון בן שטח, אים האט מען דאך גערופן צו בענטשן, די גאנצע מעשה האט זיך אנגעהויבן אז קיין, נישט אז מען וויל אלוקינו, א קיינער קען נישט דא בענטשן, און שמעון בן שטח גייט עס מוציא זיין, צו קענען מוציא זיין א צווייטן דארף מען יא האבן געגעסן, איתמר נמי, אמר רב, אמר רב חנא בר יהודה משמיה דרבא, אז אפילו לא טבל עמהם אלא בציר, א מענטש טינקט אביסל, לא אכל עמהם אלא גרוגרת אחת, מצטרף, קען איך מצרף זיין מיט זיבן, אבער להוציא את הרבים, ידי חובתם, איז אינו מוציא עד שיאכל כזית דגן. אמר רב חנא בר יהודה משמיה דרבא הלכתא, די הלכה איז טאקע אזוי, אז אכל עלה ירק, ווען מענטש האט געגעסן א בלעטל, ביסל לערעס, אדער ושתה כוס של יין, אזוי ווי שמעון בן שטח איז מצטרף להוציא, קען איך אים מצרף זיין איך זאל קענען מאכן דא א. מצטרף, קען איך אים מצרף זיין צו מאכן אלוקינו, להוציא, כדי מוציא זיין מיט זיין ברכת המזון, איז אינו מוציא עד שיאכל כזית דגן, ביז ער האט געהעריג געגעסן. זאגט די גמרא, זיי האבן שוין כמעט פערטיג, אמר רב נחמן, משה תיקן לישראל ברכת הזן, ער האט מצייט, אוודאי די עצם חיוב איז דאך ואכלת ושבעת וברכת, וואס דער אייבערשטער האט געזאגט מען דארף בענטשן, אבער די גענויע נוסח

ס'איז פאקטיש אויפגעבויט, אבער ס'איז געווען די ענין פון מתפלל זיין אויפן בית המקדש. די ראשונים האבן שוין א שמועס, און למעשה זאגט מען דאך אז ס'איז אז אז ברכת המזון איז יא א דאורייתא, וואס הייסט ס'איז א דאורייתא? אויב אויב די נוסח איז קומט איז שפעטער נתקן געווארן דארף מען וויסן. איז זאגט די גמרא ווייטער אז די ברכה פון הטוב והמיטיב ביבנה תקנוה דאס איז שוין א שפעטערדיגע תקנת חכמים כנגד הרוגי ביתר, ס'איז געווען דארטן ביי די מעשה פון די מרד בר כוכבא, מ'האט מורד.

טיש מקבר זיין, בעצם דארף מען ענדיגן מיט א גוטע זאך, באט ביז דא האב איך מיך פארגעקוקט סא לאמיר לערנען צוויי שורות, תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, סדר ברכת המזון כך היא, ברכה ראשונה ברכת הזן, שניה ברכת הארץ, שלישית בונה ירושלים, רביעית הטוב והמיטיב, בשבת מתחיל בנחמה, זאלן אלע אידן האבן נחמות, ישועות ורפואות, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור, סייעתא דשמיא.